א גוטן מוצאי שבת האזיני, ס'איז ערב סוכות, כ'האב געוואלט פארציילן פארן עולם וואס איז געשעהן מיט מיר די וואך שבת, כ'האב ענק פארציילט אז פאראיאר איז געווען אזא זאך אז ס'איז געווען א ברסלב'ער בית מדרש האט זיך געעפענט, טאקע אזוי ווי יעצט פאר סוכות, כ'האב מיך זייער.

דעם רבינ'ס עליה וואס דאס איז געווען רביעי. שוין, כ'האב אויפגערופן, ביי די ספרדים רופט מען נישט אויף ביי נאמען, מען מאכט נאר א מי שברך מיט נאמען נאכדעם וואס מען האט געליינט. ער האט געזאגט יעמוד און ער ווייזט איך זאל קומען. און מען האט געליינט פאר מיר רביעי. און ווער ס'האט אויסגעהערט קריאת התורה האט געהערט וואס מען ליינט דא, דאס איז די שירה, די שירה איז פון האזיני, אין מיטן האט מען געליינט אזוי, ס'איז קאפיטל ל"ב פסוק כ"ה, מחוץ תשכל חרב, פון דרויסן וועט מען מורא האבן פאר די שווערד, פאר די מלחמות, ומחדרים אין די צימערן, אין דער היים אימה וועט זיין א פארכט, גם בחור, סיי א בחור, גם בתולה, סיי א מיידל, יונק, אפילו קינדער וואס זיי זייגן נאך פון די מאמען, עם איש שיבה, מיט אן אלטן מענטש. בקיצור, איך האב אנגעהויבן אזוי צו וויינען, איך האב נישט געקענט אפשטעלן דאס געוויין. ס'איז געקומען צו מאכן א נאכברכה האב איך נישט געקענט. כ'האב נישט געקענט זאגן די נאכברכה אזוי ווי עס דארף צו זיין. קיצור, כ'האב עס געזאגט מיט גרויס געוויין, כ'האב נישט געקענט קומען צו מיר. נאכדעם האט יענער איד, דער געמאכט א מי שברך, זיי מאכן נאכדעם ווען איינער איז עולה מאכן זיי א מי שברך, זיי ווינטשן זיי אים אן, צו דאס, צו יענץ, ווינטשן זיי אים אן א רפואה שלמה, ער האט געמיינט אז איך בין דא אין שפיטאל, איך בין דא ביי שערי צדק, די הויפט האספיטאל, בין איך דא וואקינג דיסטענס צוויי מינוט, פון דא גייט יעדער שבת ווי מ'זאגט מבקר חולה זיין. עניוועי, האט ער געמיינט איך בין דא פאר דעם, בעת וואס ער האט נישט געוואוסט ווער איך בין. עניוועי, איך האב געענדיגט די ברכה, איך האב אלעס געענדיגט, פרעגט ער מיך וואס האסטו געוויינט, זאג איך איך וועל דיר זאגן די אמת איך בענק מיך זייער שטארק אהיים, איך בין שוין דא אפאר וואכן אין די פרעמד, און איך וועל נאך דארפן זיצן דא אפאר וואכן, אפשר אפאר חדשים, ווייל מען ווארט אויף רעגן, כ'האב געהאט א פראבלעם מיט מייז, איך האב געטראפן א מייז אזוי גרויס ווי א קאץ, מען האט געברענגט א קאמפאני פון תל אביב מען זאל עס אפקלינען, און. ברוך השם יעצט טרעפט מען שוין גארנישט, עניוועי ס'נישט וויכטיג די גאנצע זאך, איך האב אויך פרובירט צו לייגן אזאלעכע קעטשערס, כ'האב ארויפגעלייגט הארד טשיז און כ'האב אויך ארויפגעלייגט סעלאמי וואס כ'האב געקויפט פאר דעם צוועק, נישט אויף צו עסן, האב איך אנגעהויבן צו טראכטן אפשר ס'איז בשר בחלב, מ'טאר נישט הנאה האבן פון בשר בחלב, עניוועי בקיצור כ'האב זייער געוויינט. באמת פארוואס האב איך טאקע אזוי געוויינט וויל איך ענק זאגן, איך האלט אז איך טריי צו טוהן א גוטן דזשאב פאר כלל ישראל אז מען זאל אפהיטן דעם עולם, דערדורך האלט מען אין איין זאגן ווי קלין ס'ווערט, וואס האבן געהאט, ס'איז אפילו געווען דא א פרשה יעצט אין ארץ ישראל ווי א יונגל, עס זעהט אויס זיי הערן אויס מיין האטליין אבער דער טאטע הערט אויס מיין האטליין, איז ער געגאנגען איז ארויפגעשפרינגען אויף איינעם ער האט אים ארומגעכאפט ביים האלז האט אים שיער דערטראנקען, דאס יונגל איז געווען צען און דער איד איז געווען אן אלטער איד, בקיצור יעצט איז געווען א גאנצע אסיפה פון די רבנים און מען האט מיך גערופן, מען האט געזאגט זיי ווילן מען זאל מאכן אז. טאטשט אן א יונגל ביים פופיק זאל ער קודם כל שרייען חזר'ט ריר מיך נישט אן, און נאכדעם אויב ער הערט נישט אויף דעמאלטס זאל מען שפרינגען און אראפשלעפן מיט די בארד האב איך זיי געזאגט אזוי אונז זעמער אלע מושבע ועומד מהר סיני איך האב זיי געזאגט מיך האט מען געלייגט אין חרם די רבנים ווייסן נאך נישט קלאר איינער זאגט ווייל איך רעד נבלות איינער וויל אהער איינער וויל אהין פארוואס האט מיך קיינער נישט געווארנט אויב עטס האלטס אין די שיטה אז מען דארף ווארענען פארוואס האט מען מיך נישט געווארנט ווייל עטס האטס אנגענומען אונז זעמער מושבע ועומד מהר סיני ביים נבלות איז נישט דא אזא זאך ווי ווארענען און נאכדעם זאג איך די רבנים איר ווייסט וואסערא אן עפעקט דאס מאכט אויף דעם יונגל ווען מ'האט אים געטרייט אנצורירן אפילו און סוף כל סוף איז צו גארנישט אנגעקומען. ווען מ'זאגט פאר א מיידל יו סאו ביוטעפול, יו סאטש א לאוו בערד, זי ווערט שוין משוגע. זי קען ליידן פון דעם יארן, אזוי ווי ישראל האגער המצרי דער האט אנגערירט א פרוי בהוד יפיה. שי איז סטיל אנדער מעדיקעישאן און אנדער מעדיקל טריטמענט. עניוועי, איך ווייס נישט צו ער איז נאך היינט אויכעט, א יאר צוויי צוריק איז ער נאך געווען. עניוועי, איך וויל נישט ווייטער גיין אין די זאך. איך וויל נאר זאגן, איך האב אנגעהויבן זייער שטארק צו וויינען וועגן דעם, ווייל איך טו דאך דאס אלעס, איך מיין, איך האב מיך מקריב געווען און מיין גאנצע משפחה מיט אלעם, נאך א מזל א פרנסה האב איך אן סאקמער קאקמער, ווען נישט וואלט איך נישט געהאט וואס צו עסן אויך נישט. איז למעשה איז, איך מיין איך טו א גוטן דזשאב און איך טריי צו קאווערן אלעס. ס'איז דא איין זאך וואס איך האב דאס יאר נישט געקאווערט. כ'מיין אז פאר ראש השנה האב איך יא גערעדט דערפון, אבער כ'האב עס נישט געהעריג געקאווערט, און כ'האב געפילט אז די אלע גילוי עריות וואס עט זיין איז ווייל איך בין אחראי און יעדער הערט מיך אויס, און אז כ'האב עס נישט געזאגט דארף מען נישט וויסן. ווען כ'האב געהערט די ווערטער וואס מ'האט געליינט אין חומש, גם בחור גם בתולה יונק עם איש שיבה, דעמאלטס האב איך געזען כ'האב פארגעסן אנצוזאגן רבותי, עטס האטס אלע אזאלעכע שיינע לעכטיגע קינדער, הערטס אויס אלע אידישע מאמעס, איים טאלקינג טו יו נאו, פארגעסט דעם טאטן. כ'רעד צו די מאמע, האסט אזאלעכע שיינע זיסע יונגלעך, זיי דרייען זיך די פאות מיט זיפערי דודי, לייגסט אריין אין די זייף פאר די קליידער אז ס'זאל גוט שמעקן, און דו האסט געקויפט ביי עס ענד דזשי, דזשי ענד דאבעליו, כ'ווייס ווי מ'קויפט די אלע אנצוגן, האסטו געקויפט א טייט, א שיינעם טייט סוט, נישט צו לויז, ווייל מ'מאכט עס שיין טייט, אזוי אז דער מחילה זעט זיך אזוי זיס ארויס, און הי לוקס סאו ביוטיפול, קיין עין הרע, זאלסט אים אנטון א רויט בענדל קיינער זאל נישט זען, אזוי ביוטיפול גייען היינט ארויס די קינדערלעך. מיט די שיינע ברילן מיט אלעם, wow דעי לוק, דעי לוק ביוטעפול, ספעשעלי פאר פעדאפיילס, סאו שטעל דיר פאר ווען ער גייט אין שול און ער זעט אזא זיס אינגעל ענד הי פאלס פאר הים און ער ווערט משוגע פאר אים און ער וויל דאך נישט ארום גיין מיט א משוגענעם קאפ א גאנצן טאג, גייט ער צו צו דעם בחור און ער זאגט אים מיין טייערע בחור דו ווייסט איך האב ליב צו שלאפן אין סוכה איך האב אבער מורא אליינס איך בין אן אלטער איד. אפשר וואלסטו געקומען שלאפן צו מיר אין די סוכה? דארפסטו אים זאגן, העל נאו! דו זוכסט נישט איינעם אין די סוכה, דו זוכסט א חזיר, א א יונגל זאלסט אים קענען חזיר'ן, דו ביסט א חזיר און דו זוכסט זאלסט אים קענען אנ'חזיר'ן. כ'על ענק דערציילן א מעשה, צוויי יאר צוריק קאלט מיך אן א בחור, א איד האט אים גערופן שלאפן און ער איז געגאנגען, בחורים זענען דאך וואויל, איז דאס איז שוין נאכדעם וואס איך רעד שוין צען יאר מ'זאל נישט גיין, ער זאגט דער איד האט אים אנגעגרייט נעגל וואסער און ער זאל אריינגיין שלאפן אין שטוב. פרעגט ער דעם איד, אנטשולדיגט, איר האט דאך געזאגט איר שלאפט אין די סוכה? זאגט ער, ניין, איך קום שפעטער, פארשטייסט? ווען ער וועט איינשלאפן, קומט ער אים שטופן דעם פיפיק אריין אדער אין פיסק, אדער אין די מחילה. און דעמאלטס וועט דאך דאס יונגל נישט וועלן שרייען, און דאס יונגל איז פון מיינע מענטשן, איך מיין, הי נאוס וואט איים אלל אבאוט, האט ער זיך אויפגעהויבן און ער האט געזאגט דעם איד אזוי, נאך איינמאל דו וועסט רופן א בחור שלאפן, גיי איך צו נחום ראזנבערג און ער וועט דיך עקספאוזן אויף אלע האטליינס. זאגט ער, אקעי, אנטשולדיגט, כ'האב נישט געוואלט, כ'וועל נישט טון, כ'האב נישט, די דאס איז אן אפען קארטן. און איך האב ענק פארגעסן צו ווארענען. ס'דא למשל איינער ער גייט ארום בריוו ער קען זיך נישט זעצן צום טיש נאר אז ער האט א גאסט קומט ער אין די סוכה דארט פלעגט קומען אין קלעמענטין און נעמען בחורים האב איך אייביג געזאגט וואס פאר א שווארץ יאר דער בחור האט אויך א טאטן זיין טאטע וויל אים אויך אינדזשויען זיין טאטע וויל אויך האבן א גאסט ביי די סוכה און נאכדעם זאג איך פאר בריוו יו נאט סאטש א קלין גיי ווייל דיין ברודער איז א חזר און די גאנצע משפחה איז נישט אזוי קלין. אן אנדער ברודער האט אויך געהארגעט נעבעך א ווייב דארטן אין אנטווערפן, עטס ווייסט די גאנצע פרשה, זאגט איטס נאט סאטש א קלין פעמילי, זאג איך אים און דיין טאטן האט מען געכאפט חזקאל שמש האט געשריגן אין שול איך האב געכאפט בריוו אין בתי זונות, ווי אלל נאו איט, מען האט אים ארויסגעווארפן פון די שחיטה דעמאלטס, איך וויל ענק זאגן רבותי אויב איינער רופט דיך צו גיין שלאפן אין די סוכה זאלסטו וויסן ער דארף נישט קיין מצוה סוכה, ער זוכט סעקס און זעט א שיין זיס בחור'ל ענד הי לאווס הים היז קרעזי אווער הים און וויאזוי קען ער אים נעמען, צו אים אהיים, זאגט ער ס'איז דא א מצוה סוכה, פארשטייסט? דאס איז דאך וואס די גמרא זאגט אז דער אייבערשטער וועט ארויסציען חמה מנרתיקה, די גאנצע זאך אויסצופראבירן צו יענער מיינט דא זנות, צו מיינט ער די מצוה. רבותי איך וויל ענק בעטן, גיי נישט צו קיינעם שלאפן, און איך וויל דיר זאגן א סוד, מעגסט עס זאגן יעדן אז איך האב עס געזאגט, דיין אייגענער. זיידע קען זיין א מנוול א חזיר פון ביידע צדדים, פון דיין מאמע'ס זייט און פון דיין טאטע'ס זייט. די אלטע באטשי זאלסטו נישט טראסטן גארנישט, ווייל אדער האט ער אן אלטע פרוי וואס זי געבט אים שוין נישט וואס ער וואלט געדארפט האבן, אדער האט ער אסאך אימעדזשינעישאנס, די אלטע האבן דאך נישט קיין קישוי אבר, זיי האבן אימעדזשינעישאנס, הילוסענעישאנס. אדער איז ער נאך פריש און יונג און געזונט און ער נעמט אביסל פון די ריכטיגע סחורה. און ס'שטעלט זיך אים יא דער פיפיק. איך וויל ענק בעטן, א בחור האט נישט וואס צו גיין שלאפן אין קיין סוכה, צו קיין שום איד נישט, און אפילו נישט צו קיין משפחה. און דאס האב איך ענק פארגעסן אנצוזאגן, און ס'וועט נאך ארויפגיין אם ירצה השם גענוג צייט אז יעדער זאל עס קענען הערן, כאטש איך בין אין ארץ ישראל, כ'וועל עפענען מיין אפיס אינמיטן די נאכט, און מ'גייט ארויפלייגן אז דאס וואס ס'שטייט מחוץ תשכל חרב, אינדרויסן איז דא די חברה מיט די גרויסע שפיזן, דעם משה עפשטיין, די אנדערע חזירים. יחיאל בראנער, ברוך מרדכי לעבאוויטש, ומחדרים אימה, און אין חדר איז דער רבי, גם בחור גם בתולה און מען כאפט יונגלעך מען כאפט מיידלעך, יונק! מען לעקט זיי אויס, מען איז א יונק! פוי! עם איש שיבה, דער אלטער איד, דער אלטער קאקער כאפט ענק אדער אין די מקווה אדער אין די סוכה! איך בעט ענק רבותי, אויב א איד בעט ענק קומט שלאפן אין די סוכה, זאג דו מוזט נישט שלאפן! האסט מורא אליין צו שלאפן? שלאף נישט! דעטס איט! דו דארפסט נישט שלאפן און איך דארף נישט שלאפן, קיינער דארף נישט שלאפן! און דאס האב איך פארגעסן אנצוזאגן, כ'האב אזוי געוויינט כ'האב נישט געקענט קומען צו מיר יעצט מוצאי שבת אין ארץ ישראל כ'לייג עס גראד ארויף און דאס גייט בלייבן פאר ענק די וואך אז עטס זאלטס וויסן וואס צו טון.